א גוטן ערב שבת קודש פרשת במדבר און אויך ערב שבועות תשע"ה ס'שטייט טובים השנים מן האחד אה ס'בעסער צוויי פון איינעם אוודאי רבותי איך וויל ענק זאגן די וואך האב איך שוין געזאגט שיעורים איבער שיעורים אבער איך מוז צולייגן דעם ביסל עמערדזשענסי וואס זאל האלטן דעם עולם ביז נאך שבועות. הערט אויס וואס דא טוט זיך. ס'איז דא צוויי זאכן וואס איז געשען די וואך. איינס איז, ס'איז דא דער גרויסע רב פרוינדעל, בערי פרוינדעל. בערי פרוינדעל האט אריינגעלייגט קוקערס אין פרויען מקווה'ס, און ער האט זיי אלע אויפגעכאפט אויף זיין ווידיאו. און מ'האט אים געכאפט, זיין ווייב האט אים גע'גט, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די קהילה, מ'האט אראפגענומען די ספרים פון זיין ארטסקרול האט אראפגענומען פון די שעלף. בקיצור, ער האט פארלוירן זיין דזשאב, ער איז אויף צרות. אבער.

אה, קענט זיך די לויערס. עניוועי, למעשה וואס איז געשעהן איז אז ס'איז געווען פרויען וואס האבן אויך געזאגט ער האט מיט זיי געהאט זנות. ס'איז נישט וויכטיג יעצט די גאנצע השתלשלות, די באדעם ליין איז אז דער דזשאדזש האט אים געגעבן זעקס מיט א האלבן יאר דזשעיל. געשטאנען איז אים זיבעצן יאר, אבער מיט די אלע המתקות איז עס געבליבן אויף זעקס און א האלב יאר דזשעיל. עס איז א מורא'דיגער מעידזשער ברעיקטרו. קאלן מיך אפ רבנים און פרעגן וואס איז ער שולדיג, וואס ווייל ער האט געקוקט? ה. קודם כל, די גמרא זאגט היזק ראיה איז שמיה היזק, אונז פסק'ן מיר אז ס'איז שמיה היזק, נאכדעם איז דא אין די תשובות פון אבני נזר זאגט ער אזוי, דאס וואס די גמרא ארבעט ארום צו היזק ראיה איז שמיה היזק צו נישט, ס'איז דא מאן דאמר ס'האלט היזק ראיה לאו שמיה היזק, זאגט ער ס'נישטא אזא מין מאן דאמר וואס ער האלט לאו שמיה היזק, יעדער ווייסט אז ווען מ'גייט אריין למוד את. גורנו ווען מען גייט מאכן א קאונטינג דארף מען זאגן א תפילה פארוואס ווייל עס קען שאטן אן עין הרע יעדער ווייסט אזא זאך ווי אן עין הרע נאר וואס די גמרא מיינט צו זאגן צו מען קען יענעם מחייב זיין צו בויען א וואנט וועגן היזק ראיה אבער דאס אז היזק ראיה איז זיכער א היזק קיינער האט נישט ליב מען זאל וויסן וואס טוט זיך ביי יענעם ספייס די אלע זאכן דא היינט ביי אלע רעגירונגען מען ווייסט וואס טוט זיך ביי יענעם אינדערהיים, עניוועי למעשה איז היזק ראיה שמיה היזק לא תתורו אחרי לבבכם נאך הערצל ואחרי עיניכם און נאך קוק אשר אתם זונים אחריהם נאך אונטערמאן סאו קוק איז אויכעט זייער א גרויסע עבירה פרעגט מען מיך אבער פארוואס קומט אים אזויפיל יאר תפיסה זאג איך יענעם זייער פשוט איך בין נישט די גרעסטע רב פון שטאט און איך באקום נישט אלע אינפארמעישן איך האב שוין באקומען פון פֿיר מקווה'ס, אז פרויען האבן געזאגט נאו וועי וויל דעי עווער יוז א מקווה, זיי גייען נעמען א גוטן שאוער אינדערהיים, אויב מען קען דאס טון, זיי כאפן וויאזוי זיי באדן זיך אויסגעטונערהייט, און מען קען עס ארויפלייגן פאר זיך אויף זיין ווידיאו, און זי דארף לעבן מיט דעם פיר און פחד ווער ווייסט וואס טוט זיך אפ אין אנדערע מקווה'ס, און איך זאג ענק נאכאמאל, איך נעם זיבעצן א האלב מיט א דריי פערטל דיסקלעימער, איך האלט אז מענדעלע חזר איז נישט געווארן אויס חזר אין איין טאג, ער איז ווייטער חזר, פארוואס? ער האט מסתם אויך א ווידעא אין זיין מקוה, איך ווארט שוין צו. איך בעט דעם עולם יעדער זאל פארלאנגען אז מ'זאל ברענגען א קאמפעני וואס זיי טשעקן אויס און נוטרעלייזן די אלע זאכן, ווייל זיי מאך זאגן פונקטליך ווי ס'איז דא ווידעא. סאו דאס איז א מורא'דיגע געווינס אז מ'האט אים געגעבן זעקס און א האלב יאר, זיי זעען שוין די רבי'ס מיט די שמאליי'ס, ס'גארנישט, זיי באצאלן א פרייז ווי יעדער. נאכדעם איז דא נאך א זייער א וויכטיגע זאך וואס איז געשען היינט דינסטאג אינדערפרי, ס'איז ראביי. גרינהאוז, ער איז פון מאנטשעסטער, און ער האט גערעיפט א מיידל אין א דזשאקוזי, און נאך א מיידל, בקיצור ער האט געהאט א, ער איז געדזשאמפט בעיל און ער איז אוועק געלאפן, מ'האט אים צוריק געברענגט, בקיצור די ערשטע טרייעל איז געווען א מיסטרייעל, א מיסטרייעל מיינט, א מיסטרייעל מיינט אז די דזשורארס קענען זיך נישט פאראייניגן צו איין ווערדיקט, יעצט אין ענגלאנד איז דאס געזעץ אז ס'מוז זיין כאטש צען, פון די צוועלף דזשורארס זאלן האלטן די זעלבע זאך. יעצט, דא איז געווען זייער א סענסיטיוו קעיס, האט מען דיסיידעט אז מ'גייט עס איבערמאכן נאכאמאל. עניוועי, היינט דינסטאג אינדערפרי די וואך במדבר דינסטאג איז ארויסגעקומען די ווערדיק אז ער איז גילטי אויף אל סעווען טשארדזשעס, סאו דאס איז א מורא'דיגע געווינס, ווייל די שופטים הייבן זיך אן אויסצולערנען ווי קאראפט די אידן זענען, קודם זעען זיי אז ער האט געקענט אנטלויפן מיט פאלשע פעספארטס, אלעס אויפן זעלבן פעמילי נעים. וויטש מיענס סאמבאדי איז ביהיינד אל דיס, זיי זעהן א חיים ראדאמישלער חיים, כ'הער גראדע ער האט איבערגעגעבן זיין טאטנ'ס בית מדרש אזוי הער איך, איך הער אז ער האט געצינדן דארטן די הדלקה, אה ער האט באצאלט גרויס געלט אז מ'זאל שטיל מאכן זיין פרשה, לויט ווי איך הער, כ'האב עס נישט קאנפירמד הונדערט פראצענט, האט ער אפילו פאר גוגל באצאלט גרויס געלט, יא וואס איז, דיס איז מאני טאלקס, און מ'האט עס נישט געהעריג ארויפגעלייגט, עניוועי, מ'האט אפגעסטראשעט די פרויען, ס'גוט, מאכט א לעבן. איז למעשה דער גרינהאוז, מען האט אים געטראפן גילטי אויף אלע טשארדזשעס, זיין טאטע איז געקומען פארן וואדזשען, דער דיין דעיוויד גרינהאוז, א לאולייף א שייגעץ אזוי ווי אלע רבנים קומען וואדזשען אז ס'איז נישט אמת, און כ'על ענק איבערגעבן פונקטליך, כ'האב נאך די טרענסקריפט נישט ווייל כ'האב עס געארדערט, פונקטליך אלע רבנים זענען געווען אינוואלווד, ווייל ס'איז געווען זעקס רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אז מען טאר נישט גיין בכלל צו די פאליס, אבער מען האט זיך אויסגעלאכט און פארטיג. יעצט ער האט געדזשאמפט בעיל, וועלכער גוי טרויט זיך צו דזשאמפן בעיל? נאר אידן, ער ווייסט נישט ס'איז דא בעיל האנטערס, בעיל האנטערס מיינט אזוי א קאמפעני א געבן, זיי געבן ארויס א מיליאן דאלער בעיל יענער אנטלויפט וואס טוט מען מיט מיט די מיליאן דאלער, איך מיין די בעיל קאמפעני באקומט נאר צען פראצענט און זיי לייגן אראפ דאס איבריגע, האבן זיי בעיל האנטערס, זיי לויפן יענעם נאך ביז זיי ברענגען אים אהיים דעד אר עלייוו, איז ער האט עס נישט געוואוסט. עני וועי, איך וויל ענק פארציילן א מעשה, מיט יארן צוריק איז איינער פון מיינע רעבעס וואס האט מיך געהערט מקוה, האט געהייסן מאיר פאוזן.

מיט אירע פראבלעמס האבן זיי זיך אויפגעשטעלט א וואוילן דור, אבער דעמאלטס ווען זיי האבן געוואלט אז ר' מאיר פויזן זאל בעטן די משפחה קרוב משפחה זאל צוריקציען האט מען אים אפגערעדט שידוכים, ער האט געהאט א זון א חתן, עס האט אים מורא'דיג וויי געטון, דער סוף האט אים דער אייבישטער געהאלפן אז דער זון האט חתונה געהאט אין ארץ ישראל און האט אדער א מנין אדער נאך מער קינדער, די אנדערע מיידל וואס האט אפגעלאזט די שידוך קען זיין ווען זי וועט זיין פֿינף און זעכציק וועט מען איר אויך געבן ארטיפישעל עגס, און ארטיפישעל סימען אזוי ווי די פרוי וואס האט יעצט געהאט א קינד אין ארץ ישראל ביי די סיקסטי פייוו פארשטייסט די עס קען זיין זי האט אויכעט אזוי אויך ענד באט לאזט אייך אפ מיט די זאכן עס איז רשעות וואס אלץ פארגעגאנגען באט עניוועי יעצט גייט שוין נישט דאס רשעות ווייל די גאווערמענט ווייסט שוין וואס דא גייט פאר האט זיי מסביר געווען וויפיל אינטימעדעישן דא גייט פאר האט זיי מסביר געווען אז די רבנים זענען די גרעסטע חזירים און טאמער נישט קיין חזיר נעמט ער געלט פונעם חזיר ס'דא די טרענסקריפט איך וועל עס מירצעשעם באקומען. און איך וועל ענק פארציילן אזאלכע סודות ווייל איך ווייס דאך שוין מען טאר עס נאר נישט זאגן וועגן ליגעל פערפעסעס נאך אבער ווער ס'האט אלץ זיך אויפגעשטעלט דארטן און געטוהן דעם זעלבן ווי ברוך מרדכי האט געטוהן דעם האט געזאגט ניין ס'איז נישט אמת בערל אשכנזי האט געדארפט זיין אן עדות דארט האט אויך געדארפט זיין עפעס א רב אן עדות די איינציגע צרה איז אז ער איז געווען אן עדות און מ'האט און מ'האט זיך אויסגעלאכט.

אוי, איך גיי לייגן ארויף א גאנצע דרשה, אויב מ'האט דעם חזר געקענט לאזן רעדן ברבים, און יעדער האט נישט ארויסגעוואקט, זענט עטס נישט ווערד גארנישט, און איך הער אז מענדעלע גייט רעטאליעיטן, ער שטעלט זיך צאם זיין בית דין אויכעט, ווייל למעשה, איך'ל ענק זאגן ווי ס'איז געווען אלע יארן, די אלע פראפערטיס איז נישט ווערד גארנישט, ווייל ס'איז געזאונט פאר דריי פיר פינף שטאק, נאכדעם איז דא די וואדער פראנט פראפערטיס וואס קאמפעניס לייגן אריין מיליאנען, און מ'געט פאר דעם גרויס געלט, יעצט די יו דזשעי או מוז אפראוון די אלע זאכן.

ווער פירט עס? פירן ליידיגגייער? איך פלעג אמאל דאווענען אין קליימער, איך מיין צו זאגן איך בין נאר געגאנגען אין שול ווייל די טלית און תפילין איז דארטן געווען אוועקגעלייגט, אזוי זאגט יצחק שטערן, איז געווען דארטן דער גאנצער פירער איז געהייסן רבי שבתי קאהן, זעהר א נארמאלער מענטש, ער האט מיר געזאגט ער איז א שוואגער מיט משה דוד נידערמאן, איך געדענק נישט וויאזוי, זאגט ער מיר מען האט נישט געמאכט אין די יו דזשעי או קיין פעני, משה דוד'ן האט מען נישט געהעריג געצאלט, ער האט נישט געוואוסט וואס צו טוהן, משה דוד געוואלט אוועקגיין, ער האט אים געזאגט בלייב, איך וועל דיר צוגיבן אביסל צו די וועידזשעס, דער סוף איז געווען. אז זיי ווילן אפצורייסן גרויס געלט פון ריעל עסטעיט ענטערפיונערס און זיי לאכן זיך אויס פון די קאמיוניטי. קיצור וואס איז געווען? געגאנגען משה דוד האט אים אקעיד פאר דעם לאקס, חיים לאקס דעם גרויסן בילדינג אריינגענומען נאר גוים די שמוציגסטע גוים, פרעגט מיך איינער וואס איז שלעכט צו וואוינען מיט גוים? זאג איך מיט גוים איז נישט שלעכט צו וואוינען נאר נישט די וואס זיי גייען ביים ים און ביים ביעטש, זיי גייען אויסגעטון נאקעט פוי. עניוועי, שפעטער האט משה דוד געטענה'ט האסט מיר צוגעזאגט זיבעציק דירות, זאגט ער אויף סאוט פינף האב איך צוויי הייזער, אפארטמענט הייזער, די צוויי קענסטו האבן, באט וועלכער אינגערמאן וועט דארט אריין גיין וואוינען, ס'איז דא נאר גוים, און וויפיל האט ער געגעבן, נישט קיין זיבעציק, ביידע אינאיינעם האבן נישט קיין זיבעציק דירות, העט ער טוהן א טובה, ער וועט געבן דרײַ אינגעלייט דירות וואס האבן צו וואוינען אין הייזער פון פארטא ריקערס, סאו איך וויל פרעגן, האבן די רבנים טאקע שוין נישט קיין שום מיינונג צו זאגן וואס ס'גייט פאר אונטער זייער רוקן, און איך וויל דיך פרעגן, איז אויב אזוי, זענען, זעמער דאך אויף צרות? ווער האט געגעבן משה דוד'ן דעם פאוער ער זאל קענען אריינברענגען אזאלכע זשאזשא גבור אזאלכע בילדינגס אין ווילימסבורג? יעצט זאל מיר גיין ווייטער, ווער האט געגעבן פאר פנחס ניימאן דעם בילדינג? ווער האט געגעבן פאר זיי? ס'איז געקומען דער פעלדמאן, איד יעקב פעלדמאן, און ער האט געזאגט אז ער שטייט ביים אונטערגיין, און ער האט צוגעזאגט אז ער וועט נישט בויען פאר ארטיסטן. אזוי האט ער צוגעזאגט. האט מען אים געזאגט מען גלייבט דיר נישט מען האט שוין געהאט מיט דעם שלעכטע עקספיריענס. ער גאנגען ער האט אויסגעארבעט אזא דיעל. פנחס קליין האט אריינגעלייגט צוואנציג פראצענט שותפות. פנחס קליין האט אונטערגעשריבן פאר ר' מאטעלע. יעצט ר' מאטעלע איז אלט און קראנק און בלינד און שטום און טויב. און נאכדעם איז געגאנגען פנחס קליין און ער האט פארקויפט זיין שער צוריק פאר. ניימאן און פאר דעם פנחס ניימאן און יעקב פעלדמאן, און זיי זענען געבליבן אליין, קומט מען יעצט טענה'ן צו דעם קליין, האסט דאך אונז אויסגעפאפט, זאגט ער, איך האב שוין נישט גארנישט קיין שותפות דארט, פרעגט, זאגט ער, כ'האב צוריק פארקויפט מיין שותפות, פרעגט מען אים, פאר די ביליגע פרייז וואס דו האסט אריינגעלייגט, צו פאר די נאכדעם וואס איז ווערד געווארן הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער, פארשטייסט, וויל מען גיין צו ר' מאטעלע, איז ער דאך שוין נישט אויף די וועלט האלבוועגס. איז במילא האט מען דא אנגעלייגט א ריזיגן בילדינג וואס דאס גייט זיין פאר ארטיסטן. ווער האט דאס אלעס איז געווען א רבנישע קערפערשאפט און מען האט איינגעלייגט קאלעטעראל ווען יצחק קאסירער דער ביליאנער וואס האט געוואוינט אמאל אין אנטווערפן האט געוואלט בויען א נייעם וויזשניצער בית מדרש און ער האט געוואלט עס בויען אויפן פלאץ פונעם אלטן האט אים דער מנחת יצחק געזאגט מען טאר נישט לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי.

דער ראזענבערג, ער האט מען בויעט יעצט אויכעט, איר ווייסט ער בויעט יעצט א ריזיגן בילדינג פאר ארטיסטן, שטעלט זיך אויף דארטן דער חזר דער יאקאבאוויטש און ער גייט מסביר זיין אז פאר אפאר דאלער מער טאר מען נישט, מען מוז פארקוקן, ער האט זיין לאט געהאט אין דאמזי קיינער האט עס נישט געוואלט קויפן האט ער ארויסגעגעבן בידס פאר קאמפאניס מען זאל אנדערש מאכן די זאונינג, קיינער האט עס נישט געוואלט טאטשן ווייל ס'איז נישט אויפן וואסער, ס'איז דא א מחיצה, פנחס ניימאן האט געהאט אויפן וואסער דארט איז ווערט זייער אסאך. עטס ווייסט, ווער ס'פארט אמאל אויף פלארידע ווייסט אזוי, אויף די קאלינס גאס קאסטן מיליאנען מיליאנען דאלער יעדע סקווער אינטש, אינעווענדיג ווי ס'איז נישט אויפן פראנט פונעם וואסער איז עס חצי בחינם, היינט ס'איז דארט אויך נישט אבער אמאל איז געווען חצי בחינם, סאו טוט ער זיך אויף אברהם בער ער וואלט עס נישט פארקויפן פאר ארטיסטן, דו שייגעץ דו, קיינער האט עס נישט געוואלט קויפן, און אמאל האט עטס אברומי רובין, אברומי רובין איז אויך ער האט געמאכט פאר ארטיסטן.

פאר ארטיסטן פארדינגען, פון ווי האט ער געמאכט דאס געלט? פון אפאר פאלשע דין תורה'ס. שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, און אלעס מעג מען, נאר ס'איז דא איין פראבלעם, הע, נחום ראזענבערג'ס האטליין, ס'איז דא דא א איד וואס האט געהאט די גרעטש בילדינג, ניישטאט, ר' אברהם האט אים געשאלטן בטעות, בטעות, ס'איז געווען א טעות, ער האט געזאגט ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, איר ווייסט מ'ברענגט אים אויף שבת צו עסן, ער איז אן ארעמאן, פארוואס? ווייל א קללת חכם אפילו על תנאי בא, אפילו ווען ס'איז א טעות געווען, און קען זיין ס'איז נישט געווען קיין טעות, זיי האבן נאר איינגערעדט ר' אברהמ'ן אז ס'איז א טעות, און ער געהאט גענוג סייעתא דשמיא זיין קללה זאל מקוים ווערן. דאס איז וואס מ'טוט דא מיט אונז, מען פירט אונז פאר א רייד, און ס'איז נישט דא ווער ס'האט די לייצעס, ס'איז נישט דא א רבני'שע קערפערשאפט,

איך וועל נאך רעדן אסאך פון דעם, זארגט ענק נישט, ס'וועט נאך קומען אסאך. נאר וואס, איך דארף ענדיגן נאך צוויי וויכטיגע זאכן. קודם זאלט איר וויסן אז אין דער עולם רודערט יעצט ארום דער זאלדאן, דער דיין, דער בעל מכשיר פאר רבי אהרן האט געזאגט, ער איז ארום געפארן ארץ ישראל צו די רבנים, איז ארום געפארן דא צו די דיינים, ער האט געזאגט רבותי, מ'עסט נבילות וטריפות. כ'האב פראבירט צו זעהן מ'זאל מתקן זיין, כ'האב עס איבערגעלאזט, די רבנים האבן געזאגט איך בין מחויב ארויסצוקומען, אהרנ'ס שחיטה איז נבילה טרייפה, קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם דזשאסט פאר יור אינפארמעישאן, דער שחיטה מונחת איז שוין לאנג נישט דא, אהרן איז אנגעקומען, ער וועט מאכן שחיטה מונחת, ער וועט פארן, ער וועט קומען, ער וועט מאכן, ער וועט טוהן. ס'איז קיינמאל שוין נישט דא דער שחיטה מונחת, דער פלענט ווייס איך נישט צו ס'עקזיסטירט נאך, אה, דער אהרן וויינשטאק האט אים געזאגט, דו בהמה וואס דו ביסט, דו האסט א פראבלעם מיטן אייבערשטן חלילה? דו האסט א פראבלעם מיט די תורה חלילה? לעידער פאר אלל דעט, אונז דארף מיר מאכן געלט, דאס איבעריגע איז נאטינג, און ער האט אים מסתם געזאגט, קוק דיין טאטע האט אויך געלעבט פון דעם, דער רבי האט אמאל געזאגט, דברי יואל האט די מראקייט פון זיבעציג דורות מ'האט נישט פוגם געווען, האט ער אים געזאגט קוק דיין טאטע האט נישט געגעבן איין שטיקל כשר פלייש אין זיין לעבן פאר קיינעם צו עסן, געב דו אויך די זעלבע, וואט דו יו קעיר? עניוועי, די מצב איז שרעקליך, איז געקומען אהרן מ'האט אים ארויפגעזעצט, דיינים האבן אים ארויפגעזעצט אויף א פליגער נאך פאר שבועות, ווייל באלד וועט איינער איינשרייבן איד, מען איז יוצא נאר בבשר און בשר איז בשר, בקר און יין. דאס איז דער יין המשומר? עניוועי, מען האט אים ארויפגעזעצט, האב איך געזען א פיקטשער ווי ער זעצט זיך אריין, געס ווער ס'איז געזעסן אונטער אים? אונטער אים איז געזעסן חזקאל טייטלבוים'ס ברודער, דער קלאסענער'ס ברודער, דער וואס ער הייסט רבי לייביש טייטלבוים, ער איז דער רובע אדער דער נרבע אדער ביידע, דאס איז דער פרשה וואס כ'האב ענק פארציילט, ס'איז געווען איינער לייביש טייטלבוים וואס ער איז געווען א רובע און א נרבע אינאיינעם מיטן גרויסן דיין זלמן לייב פיליפס, און מען האט זיי געכאפט על חם. און וואס האט מען געטוהן מיט זיי? מ'האט זיי געמאכט פאר דיינים, ס'איז א גוטע זאך, און וואר איז למעשה איז ער געזעסן אין דעם איינ אין דעם קליינעם עראפלאן וואס אהרן איז געפארן אויף טעקסעס, יעצט איך האב געזעהן ער איז געזעסן צו נאנט צו אהרן און פון די בעק, איך האב מורא אז זיי האבן זיך געפאטשקעט מיט די הענט אויכעט, אבער לעטס פוט אלל דזשאוקס אסייד, אהרן געבט אונז שוין טרייפות אלע יארן און איך האלט עס אין איין זאגן, זייט די פרשה פון מאסקאווי דאק טראסט איך מער קיינעם נישט דארט, ווייל קיינער האט נישט געוויסט אז ער געבט מאסקאווי דאק, און ממילא. איז נישט דא קיין אזא מציאות אז דער מענטש האט נאך אמאל ווען מען זאגט א חזקת כשרות און אזוי האט דער סיגעטער רב געזאגט די אלע שוחטים פון בעלז האבן שוין מער נישט קיין חזקת כשרות קיינמאל נישט זייער חזקה איז געשטארבן אויף אייביג. דו לאולייף דו האסט זיך נאכנישט געגעבן א כשר שטיקל פלייש די סיגעטער איז עמטער פאוער באט עניוועי אהרן גייט נאך נאך זיינע וועגן און. און איז יעצט ארויסגעקומען אז די גאנצע שחיטה איז נבילה וטריפה מראשו ועד סופו, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש אין אמעריקע אזוי ווי כ'האלט ענק אין איין זאגן, דער משגיח איז עס שוין מודה און ער איז ארויס פון די שחיטה, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט פאר אהרן ער זאל וויסן ביסט אויף צרות, האט ער געזאגט רבותי יעדער קען זיך פארלאזן אויף מיר, אהרן דו כאפסט נישט אז אונז האבן זיך פארלאזט אויף דיר די גאנ. נישט איך, אבער די וואס האבן זיך פארלאזט האבן זיך דאך פארלאזט אויף דיר די גאנצע צייט, דו ביסט דאך נישט דארט. דו ביסט נישט ביי די שחיטה, דו זיצט דאך דא. איז אז דו זיצט דא, וואס הייסט איך זאל זיך פארלאזן אויף דיר? פארלאזטו דיך דאך אויף זאלדאן, און זאלדאן זאגט אז ס'איז טריפה. ס'איז דא א דין אין שולחן ערוך אז א פרוי זאגט אז א חכם האט מיר מתיר געווען דעם כתם און דער רב זאגט ס'איז נישט אמת, איז דער דער חכם באגלייבט נישט די פרוי. דו ביסט נישט באגלייבט, דו ביסט נישט דארט די גאנצע צייט. געגאנגען אהרן, האט זיך ארויפגעזעצט אויף א פליגער, רבותי סיי ווער ס'עט עסן פלייש יעצט, בפרט נאך בהמה פלייש, זאג איך ענק, דער אייבערשטער העט שטראפן ענק פונקט אזוי ווי אהרנ'ען. ווייל עטס ווייסטס היינט אז ס'איז טרייפה, דער איז נאו מאר א סיקרעט אין די אינדעסטרי, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, סאו מיט וואסערע רעכט גייט עטס עס עסן? מילא עטס האטס געגעסן אמאל, עטס האטס געהאלטן נחום ראזענבערג איז אין חרם, מ'טאר נישט אויסהערן זיין האטליין, כאטשיג יעדער האט עס אויסגעהערט שטילערהייט, אבער עטס אינדעסטינג נאך האט עטס געהאט א היתר, אבער וואס עט עטס יעצט ענטפערן פארן בית דין של מעלה?

עניוועי, איז דא נאכדעם נאך א זאך דער מאגרובער. ס'איז געווען פאזעטיוו יעצט, ס'איז געווען פול נישט מיט ווערים, ס'איז געווען מיט גרויסע אקסן, פול מיט ווערים ממש קינג סייז, בקיצור און מ'האט פארגעהאלטן מאגרובער, וויאזוי געסטו אזא הכשר, דאס איז דאך ממש, ס'איז דאך א צרה. איז ער אויפגעקומען מיט א נייעם בריוו האט ער געזאגט אזוי, דאס וואס דו זעהסט. אז ס'איז געווען אזויפיל ווערים, ער זאגט דאך ס'וואקסט אין א גרינהאוז דער שייגעץ, אין א גרינהאוז וואקסט, ער איז דאך געווען דער וואס האט געזאגט אז חשוב מ'האט זיך ער האט געשריגן אז סטראבעריס איז פול מיט ווערים האט ער געגעבן א הכשר ווייל ער האט ארויסגעשטיפט דעם אנדערן בעל מכשיר פאר אפאר טאלער, עניוועי האט ער געשריבן יעצט א מורא'דיגן בריוו אז אין אמת'ן אריין זענען אלע געווען כשר, איי האסט געטראפן ווערים? זאגט ער ער האט קאמפעניס וואס זיי ארדערן דירעקט מיט.

און דאס איז אונזערע השגחות, די פאזיטיוו, און געדענק וואס איז געווען פסח, מען האט געמאכט א גרויסע ברכה על אכילת מרור, אכילת מרור איז א דרבנן, ווערים איז אסאך לאוין, און דער אמת איז וואס געשעהט דא טאקע, פארוואס איז דא אזויפיל ווערים, פארוואס איז דאס? דער אור החיים הקדוש זאגט אז ווען אידישע קינדער עסן טרייפות. זאגט דער אור החיים הקדוש, דער אייבערשטער לייגט אריין אין אלעמען שקצים ורמשים, אזוי זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש, דער אייבערשטער באצאלט אונז ביטערליך, נאר אונז וויל מיר זיך נישט כאפן, ווייל אונז האלט מיר ביים פרעסן ווייטער, באט איטס אלל ראנג רבותי, ס'איז צרות ווי א בארג, סאו אהרן זיין פלייש איז נבילה טרייפה. נו, דארף מען עסן וועדזשטעבעלס, די וועדזשטעבעלס איז פול מיט גרויסע באגאס, ווייל דער מאגרובער מאכט עס פאר אזאלעכע קאמפאניס וואס זיי ווילן דווקא טרייפות, נו וואס קויפט ער פאזיטיוו דעמאלטס? און נאכדעם אז דו מאכסט עס אין א גרינהאוז קענסטו דאך נישט האבן קיין ווערים, מוז זיין דו קויפסט ווערים און דו ווארפסט עס אריין דארטן, דו לאו-לייף דו משוגענער דו, אמאל פלעגט מען דאך שוין גלייבן אלעס, היינט גלייבט מען נישט אז דו הייסט מאגרובער אויף. עניוועי, רבותי עס קומט יעצט שביעות און מען גייט פרעסן פלייש, בשר בהמה דווקא. און מען גייט נאך מיט צוטרינקען וויין, און ווייל ס'איז דא אן ענין פון איין שמחה אלא בבשר, באט ליטל יו נאו ס'איז נישט געזאגט אויף נבילה פלייש. עניוועי, כ'האב נאר ארויפגעלייגט א קליין ביסל פאר יום טוב מען זאל וויסן ווי מען האלט, מען האלט אין ערגעץ נישט, מען האלט אז מען מוז זיך אנהייבן צו פארעכטן, מען מוז אראפלייגן די פיס, מען וויל נישט עסן אהרן'ס פלייש אויך נישט, שיקטס עס אים צוריק, די אלע משגיחים, זיי גייען ביז יעצט משגיחים זענען נישט באגלייבט אויף כשרות. אבער ווי לאנג מ'האט נישט אנגעהויבן צו בונטעווען האבן זיי געשריגן אז די האטליינס זענען ליגנער און ס'איז אין חרם מ'טאר עס נישט אויסהערן, היינט הערט מען עס אויס אפילו מ'איז אין חרם, ס'איז א שעים וואס דא גייט פאר, און איך הער זאגן, דאס האב איך געהערט פון קאנפירמד פלעצער, אז לייכטאג האט געזאגט אז מ'זאל אראפנעמען זיין נאמען פון בוטשער סטאר, און ער האט געזאגט נאך פון פאר פסח האט ער שוין א דיסקרעפענסי מיט די קהילה, און ס'איז אלעס טרייפה. מען האט איינגעזעצט אין ארץ ישראל יעצט א בחור פון זעכצן יאר וואס האט זייער מיאוס געטשעפעט מיידלעך אין אן אולם שמחות, ס'איז דא שמחות אין א וועדינג האל וועגן דעם, רבותי איך וויל ענק בעטן. ס'קומט א יום טוב, א הייליגער יום טוב ווי שביעות, און ס'איז נישט מעגליך מ'זאל וואטשן געהעריג די קינדער און אין חדר גייען זיי נישט און די חזירים זענען גרייט. זאלט איר וויסן דאס קינד איז אין דעינדזשער ער זאל ווערן א. וויקטעם, און בפרט נאך יעצט ס'קומט דאך די שמחות, ביז יעצט איז דאך נישט געווען קיין שמחות ווייל ס'איז דאך געווען אין די טעג פון אבילות, ס'איז געווען די ספירה טעג, רבותי איך וויל ענק בעטן, טאמער גייט דער מאן שלאפן בייטאג זאל דאס ווייב בעיביסיטן, ארויסגיין מיט די קינדער שפילן, און טאמער גייט דאס ווייב שלאפן אביסל בייטאג זאל דער מאן זיך נישט לייגן שלאפן און ער זאל גיין. וואטשן די קינדער. איך וויל ענק אויכעט זאגן, געדענקט איך האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק אין די פרשה פון וויזשניץ מיט א מיידל מ'האט זיך געטעקסט אום שבת מ'איז געשלאפן מיט בחורים, וויזשניץ טרייסט זיך אז אין אנדערע פלעצער איז ארגער, און ס'איז אמת, נאר נישט קיין טרייסט פאר וויזשניץ, אבער ליידער ליידער אין מאנסי הערט מען יעצט אזאלעכע זאכן פון. סאטמאר און פון בעלז אז די מיידלעך זענען ממש מנהג הפקר נהגו בו, נישט די סקולס דווקא, ניין ס'איז קאמיוניטיס, די בחורים טרעפן די מיידלעך, די בחורים געבן איבער די טעלעפאונס פון די שטוב פאר אנדערע בחורים און זיי זאגן ס'איז דא דארט א שוועסטער, בקיצור ס'ווערט א גאנצע טשולנט מיט א קוגל, יעצט. די אזיאטישע מארמער אשר וועט ארבעטן אז מען רעדט זיך איין מיט ארויסווארפן א מיידל צי צוויי און דעמאלטס וועט שוין זיין די ישועה. רבותי ס'איז נישט אמת אז עטס ווארפטס ארויס א מיידל א קאליעקע, עט די ענד אוו די דעי זי האט נאך אירע פרענדס, זי טאקע נישט אין סקול אבער אירע חיצים אירע פיילן גייען אריין צו די מיידלעך וואס זיי זענען נאך אין סקול, סאו בעסיקלי קענט איר ארויסווארפן די גאנצע סקול און צושפארן. די פאקט איז. אז דער בעל דבר טאנצט און ער טוט צורעדן די חברה זאלן טוהן וואס מען טאר נישט, אבער נאכדעם ווען זיי טוען עס אפ וויינען זיי, זיי קענען נישט קומען צו זיך און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו דערציילן פאר די עלטערן און זענען אזוי צוצובראכן און צוצושאסן און מען דארף זיי געבן ליבשאפט, אהבת השם און אהבת התורה און אהבת היראת שמים. אבער נישט צו געבן זיי א ווארף ארויס, דו האסט גארנישט אויפגעטוהן מיט דעם, אז דו ווארפסט ארויס מאכסטו נאך ארגער די מצב, און למעשה אונז טוה מיר זיך נישט פארלייגן אויף דעם אויפצוארבעטן די שטארקקייט פון די קינדער פון די יונגלעך און פון די מיידלעך אז זאלן ליב האבן דעם אייבערשטן און זאלן ליב האבן יראת שמים און זאלן ליב האבן וואס ס'איז אמת'דיג גוט. און ממילא קומען די חזירים און זיי רייסן אריין אין דר'ערד, זיי זיצן מיט זיי אויף די טעלעפאנס, זיי טרעפן זיי אין געוויסע פלעצער וואו מען דארף נישט, און זיי רעדן וואס מען טאר נישט, זיי האבן היינט אלע די עקסטשעינדזש, איך וויל נישט זאגן וועלכע, וואס מען הערט אויס כל דבר אסור, ווילסטו הערן ווי א מיידל איז מזנה מיט א בחור, ווילסטו הערן ווי א בחור איז מזנה מיט א בחור א גוי, אלעס קענסטו הערן און דאס דרייט זיך היינט ארום אין גאנץ מאנסי, כ'וויל נישט זאגן אפילו וועלכע עריע קאוד דאס איז, רחמנא לצלן, און די וואס זיי גייען אוועק פון דארטן טוט זיי נאכדעם וויי און זיי האבן נישט צו וועם צו רעדן. יעצט אין לעיקוואד טוט זיך אפ א שערוריה א לאנגע צייט, כ'ווייס שוין דערפון און כ'גיי עס און כ'על נאך רעדן נאך שביעות, טוט זיך אפ א שערוריה, מען איז מטמא דארטן, בחורים און בחורים האלטן שוין נישט שבת, איז געגאנגען ר' בצלאל קליין און ער האט זיך גענומען מיט דעם מלכיאל קאטלער זיי גייען מתקן זיין דעם דור, זיי זענען ארויס געגאנגען וואו די בחורים רייכערן אום שבת און זיי דרייען זיך מיט מיידלעך און מען עסט און טרינקט דראג און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען שבת קודש! עטס ווייסטס וואס די בחורים האבן געטון? זיי האבן ווייטער אנגעצינדען ציגארעטלעך און גערייכערט און געשריגן צוריק אויף די ראש ישיבות עטס האטס אונז ארויס געווארפן עטס האטס אונז קיין חינוך נישט געגעבן נאר גענומען געלט אויף אונזערע נעמען! וואס ווילט עטץ יעצט פון אונז? זענען זיי געגאנגען צום ניקלשבורגער, דער פון בארא פארק, ער הייסט ר' יונגרייז, ווייל ער האט אין בארא פארק די כלי בארא פארק, און זיי האבן אים געזאגט מען צאלט דיר וויפיל דו ווילסט נאר קום צו אונז אויף לעיקוואד יעצט, ער האט זיי געענפערט אז ער קען נישט אוועקגיין פון בארא פארק ווייל ער האט דאך דארטן אפאר הונדערט בחורים וואס זיי לעבן פון אים, זיי האבן חיות. למעשה אבער איך וויל פרעגן דעם עולם זעמער אונז נישט אלט אזיאטישע מארמאראשע פערד אז דו גייסט שוין אויסגעבן געלט און דו גייסט שוין נעמען א מענטש איז דאך דא אזויפיל פראפעשענעל סייקאלעדזשיסט סייקיאטריסט איז ס'איז ממש ס'איז ס'איז דא גענוג אין די אידישע וועלט אז מ'זאל די בחורים צוריק שטעלן און מ'דארף עפענען די תלמוד תורה'ס צוריק עטס האט זיי דאך אבער ארויסגעווארפן ווי זאלן זיי גיין זאל מאכן א תלמוד תורה פאר דראפ אוטס? עטס גנב'עטס דאך געלט פון די פראגרעמס און פון די ישיבות און פון די אלע זאכן, סאו וואס האט עטס אז עס וועט קומען דער רב יונגרייז? עס וועט זיין אז פינף יאר ארום עס וועט זיין דער זעלבער פלאפ וועט מען זאגן הרב יונגרייז טויג נישט, עס וואלט קיינמאל נישט געקענט אויסארבעטן. עטס דארף זיין די וואס זאלן עס צוריק שטעלן. ר' בצלאל קליין, דו האסט געלאזט מען זאל ארויסווארפן די בחורים, טריי זיי יעצט צוריק צו נעמען, אין דיין בית מדרש ברענג זיי אריין. און נאך א זאך, אז עטס ווילטס וויסן וויאזוי צוריק צו ברענגן די בחורים, יוז פראפעשענעל העלפ, דאונט יוז עניבאדי דעטס ווילינג טו העלפ יו, ביקאוז איט וויל דעפענעטלי פעיל, באט ס'פעלט אויך אויס פון אייער חלק אז איר זאלט צוריק נעמען די בחורים, יו טרו דעם אוט. שוין, יעצט וויל איך ענק לאזן הערן וואס אן ארויסגעווארפענער בחור האט געזאגט, כ'לייג ארויף א טעיפ, איי וואנט עווריבאדי טו הער.
העיר יו,

גודביי. כ'האב געוואלט זאגן צו אפאר קליינע דעוועלאפמענטס. איך הער אז די בחורים געבן איבער פון סאטמאר אז דער אהרן איז צוריק געקומען מיט דעם פליגער, פארשטייט זיך נאכדעם ווען ער האט זיך ארומגעפאטשקעט מיט דעם לייביש'ן, לייביש טייטלבוים, אין פליגער. דער לייביש איז דער חזיר. דער האט געשפילט זיך מיט זיין אייגענעם צוקונפטעדיגן שוואגער וואס ער איז היינט זיין שוואגער וואס ער הייסט פיליפס, דער דיין פיליפס.

מאסקאווע דאק, אר, פראם א הייבריד בירד דעט העד עי מאסקאווע דאק עז איטס מעטערנעל פערענט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און ס'איז אונטערגעשריבן, כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט אפאר מאל אויף מיין בלאג. איך וויל זאגן דעם אהרן, איך וויל דיך אויסלערנען, הייב אן מיט אנדערע לגיונות און מיט אנדערע טעכניקע, די אלטע שייגעץ שטיק דאס האט נאך עזריאל געניצט און מ'האט פארפירט אונזער הייליגן רב מיט אלע שייגעץ שטיק און מ'האט פארפירט דאס גאנצע שחיטה און דיין טאטע דער סיגוט'ער האט יעדן איינגערעדט ס'איז כשר אינאיינעם מיט דיין פעטער דעם באטערער. די באלאני ארבעט שוין נישט היינט. היינט זאלסטו ארויסקומען זאלסט זאגן אזוי, איך הייס אהרן, אהרן הגדול, איך בין אזוי גרויס, איך בין נאך שוין גרעסער פון די תורה חס ושלום, און גרעסער חס ושלום פונעם רבונו של עולם, דער אייבערשטער זאגט אין די תורה מ'טאר נישט עסן נבילות וטריפות, איך זאג מען מעג יא עסן, ווער קען מיר עפעס טוהן? דאס איז וואס דו זאלסט אנהייבן, געב ארויס דיין מיאוס'ן פרצוף. איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, קומט יעצט יום טוב, באנדלעך אין טשולענט מעג מען האבן, פלייש, נבילה, טריפה. יעצט אויב מ'האט אים געכאפט דעם אהרן מיט דעם שייגעץ שטיק ביי די בהמות, איך בין נישט זיכער אז די עופות איז בעסער, ס'איז סתם אנגעבלאזן, כ'האב אייביג געזאגט ס'מוז זיין אנגעבלאזן, קודם די שוחטים באקלאגן זיך אז. זיי האבן נישט קיין הרגשה. צווייטנס איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, אז מ'האט געכאפט מאסקאווע דאק, און די שוחטים און די אלע ארבייטער האבן געזאגט עדות אז דאס איז נישט מאסקאווע דאק, זיי האבן פארפירט דעם ציבור, איז אזוי ווי דער סיגעטער האט געפסקנט אויף די בעלזע שוחטים זינט קיינמאל טארן זיי נישט נעמען א חלף אין די הענט ווייל ס'איז אומר מותר, יצא מתחת ידו נבילה איז שחיטתו אסירה, די זעלבע זענען אלע אהרן'ס שוחטים. מען דארף אנהייבן צו טרעינען נייע שוחטים און זיי ארויסווארפן, יעצט זאליקאס איז נישט בעסער, ווייל זאליקאס איז געווען כ'האב ענק שוין געזאגט א ספרדישע בית דין, BSD, און זיי האבן געזאגט אז די רבנות אין ארץ ישראל איז כשר'ער פון זאליקאס שחיטה, סאו רבותי, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' שלמה ווערצבערגער אין מאנטריאל איז געווען א שוחט, טאהשער רבי האט אים צוגערופן ווען ער האט זיך באזעצט אין מאנטריאל און געפרעגט ווי קען מען עסן כשר פלייש, זאגט ער רבי איך האב פאר אייך גלאט גלאט כשר, זאגט ער יא,

די ליצנות איז אזוי געפערליך אז ס'איז ממש ס'לאזט זיך נישט זאגן. רבותי, דעם שבועות אז איר וועט עסן פלייש, טשיקן אדער בהמה פלייש, טראסט מי, יור פולינג יור סעלף, ווייל דו רעדסט דיר איין ווייל ס'האט א הכשר איז עס כשר ווען דו זעסט אליין מ'האט געכאפט דעם רב אז ס'איז נישט כשר. הא משל למה הדבר דומה, כ'על ענק זאגן זייער פשוט זאלסט פארשטיין א משל.

פונקט אזוי ווי די רבנים, ווייל אז אונז ווייסט מען שוין דעם אמת, דעמאלטס קען מען שוין זיך נישט ארויסדרייען. שוין, יעצט האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב, און עטס זאלטס עסן טשולענט בונדלעך, און אוודאי מ'זאל עס טשעקן, ווייל יעדן בונדל מוז מען קוקן צו ס'קריכט נישט אינעווענדיג א ווארעם. זייטס געזונט. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל אן עמורדזשענסי, נאך שבועות גייען מיר ווייטער ממשיך זיין.